מען ליינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק י ח חלק ח י, קעפל אויף די שיחה איז פרשת פנחס י ב י ג תמוז, בהשגחה פרטית איז היינט איז זונטאג י ג תמוז תשפ ג וואס מיר לערנען די שיחה אין ליקוטי שיחות, איז עס עמוד דרײַ הונדערט און אכצן, אין לקוטי שיחות חלק י ח ווי געזאגט פריער א געוואלדיגע געשמאקע שיחה דער רבי וועט ארויסברענגען זייער אינטערעסאנט וואס דער פרידיגער רבי זאגט וועגן אים וואס א שייכות ער האט מיט פנחס און דורך דעם דער רבי ארויסברענגען די שייכות פון יוסף פון יצחק מיט פנחס זיי זענען אלע גלייך צום סוף שיחה וועט דער רבי ארויסברענגען דעם חילוק וואס דא צווישן פנחס מיט דעם פריערדיגן רבין, פשוט געוואלדיג געשמאק, דער רבי מאכט פון דעם גאנצן ענין פון פנחס מיטן פריערדיגן רבין, מיט די מסירות נפש וואס זיי האבן געהאט, פשוט מטעמים, פשוט געשמאק צו לערנען און פארשטיין, צום סוף איז דא א געוואלדיגע הוראה וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם, ווי מען דארף זיך פירן אין היינטיגע צייטן, אין די צייטן פון די עקבתא דמשיחא ממש, מען ווארט יעדע מינוט אויף די התגלות פון משיח און אונז ארויסנעמען פון גלות און נעמען אין ארץ ישראל אות א די ימי הגאולה י ב י ג תמוז פון פון פון יאר תרפ ז ווען דער רבי דער שווער איז באפרייט געווארן ממאסרו זענען אויסגעפאלן ביום שלישי ורביעי פון פרשת פנחס די גאולה ווען ס'איז געווען יעמאלט אין תרפ ז, און די פריערדיגע רבי איז געווען פארשיקט אין קאסטראמא אויף צען יאר, דערנאך געהייסן צען יאר אין סלאוואקיי, דערנאך האט מען געביטן דאס געשריבן אויף דריי יאר אין קאסטראמא, איז ג' תמוז זונטאג איז ער ארויסגעגאנגען פון תפיסה, און ער איז געפארן זונטאג ביינאכט איז ער געפארן אנגעקומען אין קאסטראמא, אין צען טעג ארום האט מען אים מודיע געווען אז ער גייט ארויס פריי ווען איז דאס געווען דינסטיק און מיטוואך דינסטיק איז געווען י ב תמוז מיטוואך איז געווען י ג תמוז זאגט דער רבי אז די ימי הגאולה זענען אויסגעפאלן דינסטיק און מיטוואך אין פרשת פנחס אזוי אויך בנוגע זיין יום הולדת פרידיגער רבי איז דאך געבוירן געווארן י ב תמוז אין דעם טאג פון זיין יום הולדת איז ער טאקע אויסגעלייזט געווארן ווען איז ער געבוירן געווארן י ב תמוז תר תר מ זאגט דער רבי דער רבי זאגט אין א שיחה אין פרשת פנחס אין אין די יאר ת ש זאגט דער פרידיגער רבי אז אין דעם זמן וואס מען ליינט אין דער תורה די פרשת פנחס בין איך געבוירן געווארן און רובא דרובא פון די מאורעות וואס האבן פאסירט מיט מיר און ארום מיר זיינען מרומז בהעלם ובגילוי אין פרשת פנחס אויף דעם שטעלט זיך די גאנצע שיחה, דער רבי שטעלט זיך, דער פרידיגער רבי זאגט, אז ווען ער איז געבוירן געווארן, איז געווען אין יוד בית תמוז, איז געווען אין פרשת פנחס, און רוב פון די מאורעות וואס איז פאסירט מיט אים אין לעבן, האבן מיט אים און ארום אים, האבן צו טון, זענען מרומז זאכן וואס איז בהעלם, און זאכן וואס איז בגילוי, מרומז אין פרשת פנחס. דער רבי לייגט צו אין הארה דרײַ, לייגט דער רבי צו זייער געשמאק לכאורה יש לתקן שם, איך זאג לכאורה, דארף מען מתקן זיין אז ס'פעלט עפעס דארטן אין די שיחה, לכאורה וואס ס'פעלט איז אין די וואס האבן עס פארשריבן האבן אדער פארפעלט עפעס אדער זיי האבן נישט געהערט ריכטיג, פארוואס? שהרי הקביעות דיוד בית תמוז תר"ם, היתה ביום ב' פרשת בלק, אז ער איז געבוירן געווארן מאנטאג פרשת בלק, לייגט דער רבי צו ווי אזוי מ'קען עס מתקן זיין וואס? ואולי צריך להיות שם, אפשר אין די שיחה אין ת"ש דארף מען עס שרייבן, די פרשת בלק און פנחס סיי פרשת בלק און סיי פרשת פנחס בין איך געווארן בין איך געבוירן געווארן ס'איז געווען דער בריס דער מאן דער סיי מאנטיק פרשת בלק איז ער געבוירן געווארן מאנטיק פרשת פנחס איז געווען דער איז געווען דער בריס דער אלטער רבי שרייבט אין שולחן ערוך התחלת כניסת נפש זו הקדושה היא גם במצוות מילה ווען הייבט אן צו אריינקומען די נפש הקדושה ביי דעם ברית דאס ביים אכטן טאג די מורא'דיגע גרויסע זאך וואס פאסירט מיט דעם פריערדיגן רעבן אין פרשת פנחס איז געווען מיט דער ברית מאנטיג דער רבי לייגט צו אין אין שולי הגליון לייגט ער צו להעיר שסיומה וחותמה דפרשת בלק

מיר לערנען ווייטער. דאס הייסט אז גאולתו און עבודתו וענייניו בכלל האבן א ענגן פארבונד מיט ענייני פנחס. דאס וואס דער פריערדיגער רבי זאגט, די גאולה און זיין עבודה און אלע זיינע עניינים האבן א פארבונד, זייער א שטייפן פארבונד, א ענגן פארבונד מיט זיין וואס איז מיט ענייני פנחס. וואס אויף זיין נאמען ווערט אנגערופן די סדרה ער האט א שייכות פון פינחס ווייל די סדרה ווערט אנגערופן פינחס ווי ס'איז אויך מרומז אין דעם וואס דער צווייטער נאמען פון דעם בעל הגאולה איז יצחק און יצחק איז בגמטריה פינחס יצחק איז בגמטריה פינחס יצחק איז ווערט פאררעכנט צוויי 200 און 8 און פנחס מיטן יוד פנחס מלא ווי ס'שטייט אין תורה איז עס אויכעט מיט צוויי הונדערט און אַכט עס שטייט אין זוהר דער זוהר זאגט אז פנחס איז בגימטריא יצחק און דאס איז געגעבן געווארן ווען ווען איז געגעבן געווארן דער ענין פון דעם יוד פון פנחס נאך די מעשה וואס בקנאו את קנאתי בתוכם יעמאלט האט מען געגעבן דעם נאמען פנחס מיט א יוד פנחס מיט יצחק האבן מיר א אינטערעסאנטע שייכות שוין וואס די גימטריא זייערע איז ביידע די זעלבע דער צווייטער נאמען פון פריערדיגן רעבן איז דאך יצחק. איז דאס וואס די ביידע נעמען האבן דעם זעלבן מספר, ביידע זענען צוויי הונדערט און אַכט, איז א באווייז אויף א פנימיות'דיגע שייכות, נישט נאר ווען די מספרים שטימען, ס'ווייזט אז זיי האבן עפעס צווישן זיך א שייכות פנימיות'דיג, אן ענליכקייט, זיי האבן א ענליכקייט צווישן זיי. בפרט ווען די גימטריא ווערט געבראכט אין תורה. גמטריא ווערט דאך געבראכט אין תורה אין זוהר, ס'איז לכאורה קען קען יעדער איינער זיצן און מאכן גמטריאות, דער רבי האט אמאל געזאגט אז ס'איז נישט קיין חכמה צו מאכן גמטריאות, גמטריאות דארף האבן א מקור אין תורה, עס דארף שטימען, און א צדיק ווער קען מאכן די גמטריאות? מ'גיט א קוק זעט מען ווי די גמטריא אין זוהר, די גמטריא איז אין תורה, שטייט דארט אז יצחק איז די זעלבע גמטריא ווי פנחס, מוז מען זאגן אז זיי האבן עפעס א זייער א שייכות און א פנימית'דיגן שייכות, נישט נאר מיט דערפאר אז די מספרים זענען די זעלבע זאך, אז ער האט צוויי הונדערט און אַכט און ער האט צוויי הונדערט און אַכט. אויך זעט מען די שייכות צו דעם ערשטן נאמען פון בעל הגאולה, האבן מיר געטראפן דעם שיי, דעם נאמען יצחק, די שייכות צו פנחס, זאגט דער רבי, אויך זעט מען די שייכות צו דעם ערשטן נאמען פון בעל הגאולה, וואס זיין נאמען איז געווען יוסף, ווארום פנחס איז מזרע יוסף, פנחס קומט דאך פון יוסף, דער פרידיגער רבי איז יוסף און די פרשה איז פנחס, און די מעשה פון פנחס וואס ער האט געטון מיט דעם ענין פון מסירות נפש, און מ'וועט לערנען ווייטער אין די שיחה. ווארום פנחס איז מזרע יוסף, ווי דער פסוק אין וארא איז מדגיש, ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל, וואס איז דאס מבנות פוטיאל? זאגט רשי, דארט אויפן ארט, זאגט רשי פון די גמרא פון רשי ברענגט אראפ פון סוטה, וואס איז פוטי קראש אין דער יויש שפיט ביי ביי איך שוי צו גענומען פון פון די פון די זערע פון יויש יויש איז פיט ביי ביי איך שוי אט אט נאר דאס דאס גענומען מיט נויש פוטי נויש פוטי אט גענומען לוי ליישו באטיילד לוי עס פינחות אז איך שטייט אין חומש זעהן מיר דאך אז ס'איז דא א געוואלדיגע שייכות פון דעם ענין פון יוסף מיט דעם ענין פון פנחס, שטייט קלאר אין חומש די שייכות, אז אלעזר האט גענומען א ווייב מבנות פוטיאל פון יוסף, איז פנחס איז א אייניקל פון יוסף, פון דעם וואס דווקא דער צווייטער נאמען יצחק פון בעל הגאולה איז בגלוי שייך צו פנחס, וואס פנחס בגימטריא יצחק, אין דעם אין דעם צווייטן דעם ערשטן נאמען יוסף איז נאר ווייל פנחס קומט פון יוסף און דער פרידיגער רבי איז יוסף, אבער אין דעם צווייטן נאמען יצחק איז דאס אסאך מער בגלוי, דאס איז מער בעלם און דאס איז מער בגלוי, דער גלוי איז אז זיי האבן ביידע די גימטריא פון צוויי הונדערט און אַכט, ממילא מוז מען זאגן אז וויבאלד אז דער זוהר ברענגט דאס און ס'שטייט אין תורה אז די גימטריא איז די זעלבע, איז דאך זיכער אז זיי האבן א פנימיות'דיגן שייכות צו איינער צום אנדערן. דעם וואס דווקא דער צווייטער נאמען יצחק פון בעל הגאולה איז בגלוי שייך צו פנחס, פנחס בגימטריא יצחק, אבער דער ערשטער נאמען יוסף איז א שייכות נאר בהעלם. איך האב פריער געזאגט, אז דער פריעדיקער רבי האט געזאגט אז אלע זאכן וואס איז פאסירט מיט מיר און ארום מיר זענען מרומז בהעלם ובגילוי אין פרשת פנחס. קען זיין אז דאס איז איינער פון די ענינים פון העלם און גילוי. ווארום אין נאמען פנחס איז דאס נישט מרומז? איך זעה נישט פנחס מיט יוסף קיין שייכות, פנחס מיט יצחק זעהן. דארף מען זאגן אז די שייכות פון בעל הגאולה מיט פנחס איז אין דער עבודה וואס איז שייך צום נאמען יצחק. מה שאין כן די נקודה וואס איז פארבונדן מיטן שם פון יוסף איז מער בהעלם, כדלקמן מיר וועלן זען ווייטער אין די שיחה און מיר זעען אז יצחק האט מער א שייכות צו דעם ענין פון פנחס ווי דער ענין פון יוסף ווי ער האט א שייכות מיט דעם ענין פון פנחס. אות בייס. האבן מיר געלערנט אז דער פריעדיקער רבי האט געזאגט אז דער ענין פון יוד בייס תמוז איז פון פון אין די צייט פון די גאולה וואס קומט אויס יוד בייס גימל תמוז קומט אויס רוב מאל קומט עס אויס אין פרשת פנחס דער רבי האט געזאגט אלע זאכן וואס ארום אים און מיט אים טרעפט אויס אין פרשת פנחס האט דער רבי אנגעהויבן צו זאגן אז גאולתו און עבודתו און זיין גאנצער ענין איז פארבונדן ענג מיט דעם ענין פון פנחס מוז ער פון נאס אדער זעלבער נישט זאגן מיר זעט עס אין דעם נאמען יצחק מיר זעט עס אין דעם נאמען יוסף נאמען פון יצחק איז דאס בגלוי נאמען פון פנחס איז דאס מער אין דעם נאמען פון יוסף איז דאס נאר בהעלם ווייל אין פנחס שטייט נישט דערמאנט דער ענין פון יוסף נאר אז ער איז א אייניקל פון פון יוסף און דער רבי זאגט אז דארף מען געפינען וואס איז דא דער ענין אין יצחק בגלוי שייכות פון פריעדיקן רבין מיט דעם ענין פון פנחס וואס אלע זיינע זאכן קומט אויס אין פרשת פנחס אות בייס שייכות בפשטות ובגילוי פון דער עבודת בעל הגאולה מיט פנחס'ן איז אין דעם

קנאים פוגעים בו, חס ושלום איינער וואס איז בועל ארמית און עדות מיט מיט אלע זאכן, איז יעמאלט איז קנאים פוגעים בו, איז נישט קיין הלכה ודין אין שולחן ערוך, איז נישט קיין הלכה ודין אין שולחן ערוך, אז מען מוז אזוי טון, ווארום קנאי הבא לימלך איז אין מורין לו. שטייט קלאר גמרא אין סנהדרין שטייט דער רמבם פסק'נט אזוי שטייט אין טור און דער רמא זאגט דאס אז דער דין פון הבועל ארמית קנאים פוגעים בו איז נישט קיין הלכה אין שולחן ערוך פונקט פארקערט אויב ער קומט פרעגן זאגט מען אים אין מורין לו איז ממילא קומט דאך אויס אז הלכה איז נישט אז מען מוז אזוי טון נאך מער זאגט דער רבי נישט נאר אז אין מורין לו לכאורה איז אין מורין לו, מען זאגט נישט אז ער זאל עס טאן, אבער אויב ער וויל קען ער עס טאן, נישט קיין הלכה אז ער מוז עס טאן, אויב ער וויל קען ער עס טאן, זאגט דער רבי נאך טיפער, נאך מער, נישט נאר איז אין מורין לו, נאר דאס איז לויט כמה, לויט כמה ראשונים, ער ברענגט אראפ דער יד רמה און דער ראש אין סנהדרין דארטן זאגן אפילו נישט קיין הוראה וציווי פון תורה צום קנאי, נאר רשות בידו. לכאורה קען ער זאגן, אז מ'קומט פרעגן איז אין מורין לו, אבער אבער א בועל ארמית איז דארף ער גיין פוגע בו דארף מען עס יא טון זאגט דער רבי ניין ס'איז נישט קיין הוראה וציווי פון תורה ס'איז א רשות אויב ער וויל ער פילט אז עס קוועטשט אים אזוי שטארק אז ער קנאי און אז בקנאו את קנאתי פון דעם אייבערשטן קען ער עס גיין טון ס'איז א רשות בידו ווייל עס זעט מען דאך א געוואלדיגע זאך דא וואס וואס פינחס האט געטון איז געווען נישט קיין ענין פון הלכה נישט קיין ענין וואס וואס דער פארקערט אין מורין לו מיט אלע זאכן וואו זעט מען דאס אין דעם פרידיגן רבין על דרך זה איז אויך געווען די הנהגה פון דעם בעל הגאולה. בקנאו את קנאתי, זיין מסירות נפש אויף החזקת התורה וחיזוק היהדות במדינה ההיא, די מסירות נפש וואס דער פריערדיגער רבי האט געהאט אויף מחזק זיין תורה, מחזק זיין אידישקייט, מ'וועט זען ווייטער אין די שיחה, האט דער פריערדיגער רבי געזען, פונקט ווי פנחס האט געזען אז דער מצב איז ביטער, מען זעט דארט אז אידן זיצן אין שיטים און זיי הייבן אן טון אזעלכע זאכן, און זיי גייען צו די בנות, צו די גויות, ממילא דער פרידיגער רבי האט געזען אז ס'האלט פשוט די ליכט, די אידישע ליכט אין רוסלאנד גייט ווערן פארלאשן אינגאנצן, האט ער זיך מוסר נפש געווען אינגאנצן, אפילו על פי הלכה האט ער עס נישט געדארפט טון, מ'וועט זען ווייטער אין די שיחה. עס האט גע און אויף החזקת התורה וחיזוק היהדות במדינה ההיא, עס האט געבראכט צום מאסר, דאס האט אים איינגעזעצט. איז דאס געווען אזא אופן פון מסירות נפש וואס איז אין דער רוב נישט געווען קיין חיוב על פי דין ס'איז נישטא קיין חיוב על פי דין דער פרידיגער רבי זאל עס טון ס'איז אין מורין כן אן ענין פון רשות בידו איז דאס געווען אויב דו ווילסט קענסט דאס טון ווי מען געפינט בהלכה אז מסירות נפש נישט אויף די גימל דברים וואס איז יהרג ואל יעבור ס'איז א הלכה אין שולחן ערוך אז אויף גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, יעמאלט איז דא דער ענין פון דער ענין פון מסירות נפש, וואס ס'שטייט קלאר אז אויב ס'רעדט זיך וועגן א מסירות נפש נישט אויף די דריי זאכן, וואס יהרג ואל דארט איז יהרג ואל יעבור, נאר אויף שאר מצוות לא תעשה און מצוות עשה וכיוצא בזה, איז נישט קיין חיוב וציווי, נאר ס'איז א רשות בידו. ס'איז א רשות אז ער וויל קען ער עס טון דער רבי זאגט קלאר דאס דער לשון פונעם רמא אין שלחן ערוך אין יורה דעה סימן קוף נון זיין במילא זעט מען די גלייכקייט פון דעם פרידיגן רבין וואס ער האט געטון מיט פנחסן וואס ער האט געטון דארט ביי ביידן איז געווען דער ענין וואס זיי האבן עס געטון אין אן אופן פון רשות בידו ווען זיי פרעגן האט מען זיי ביידן געזאגט אז מ'טאר עס נישט טון און אפילו אויב זיי האבן נישט געפרעגט איז עס דאך נישטא קיין חיוב אויף זיי צו טון נאר ס'איז א רשות בידו איז דער לשון פון דעם רמא ווי מ'האט ערשט געזאגט אות גימל ווי געזאגט אַ דערמאַן טאָן אין די שיחה לכאורה וועט וואָס די שאלה וואָס דער רבי גייט פרעגן אין אות גימל וואָס אַ שייכות האָט דער ענין פון פּינחס מיט זיין מסירות נפש צו פרשת פּינחס ס'איז דאָך גאָר אין פרשת בלק סוף פרשת בלק שטייט די מעשה דאָרט קען מען פרעגן דער צוגלייך הנ"ל שייך בעיקר צום סוף פרשת בלק צוגעגליכן דעם פריערדיגן רעבן מיט דעם מיט פנחס'ן, ס'גאר אין סוף פרשת בלק, וואס דארטן ווערט דערציילט וועגן דער עבודה פון פנחס, די מעשה הקנאות שלו ווערט דארט דערמאנט, ווי די קביעות איז בכמה וכמה שנים, אז די יום הולדת וימי הגאולה פון י"ב י"ג תמוז זענען טאקע חל אין דער וואך פון פרשת בלק. אדער ס'קומט אויס אין שבת פרשת בלק מיט דעם יאר תשפ"ג וואס היינט איז י"ג תמוז נעכטן איז געווען י"ב תמוז איז געווען שבת פרשת בלק סיי אין חוץ לארץ איז געווען חוקת און בלק אין ארץ ישראל איז געווען נאר בלק וואס איז אבער די שייכות אויך צו עניני פנחס ווי זיי שטייען אין פרשת פנחס פרידיק רב האט געזאגט אז אלע זאכן וואס האט געטראפן פאסירט מיט מיר און ארום מיר זענען מרומז בהעלם ובגילוי אין פרשת פנחס, וואס האט א שייכות דאס צו פרשת פנחס? וועט מען עס פארשטיין זייער געשמאק ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין בהקדם וואס א ירושלמי, דער רבי ברענגט אראפ א ירושלמי, א ירושלמי אין סנהדרין פרק ט', לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג די קשר פון דער פרידיגער רבי מיט פינחס איז טאקע יא אין פרשת פינחס, הגם אז די מעשה וואס איז פאסירט מיט פינחס'ן אין מסירות נפש, וואס זענען גלייך דער פרידיגער רבי מיט פינחס'ן, האט גאר פאסירט אין פרשת בלק. און דאס פארשטיין בהקדם וואס אין ירושלמי איז מבואר אז מעשה פינחס איז געווען שלא ברצון חכמים, אזוי זאגט דער ירושלמי, און אז ביקשו לנדותו, זיי
האבן אים געוואלט אריינלייגן אין נידוי, אילולא שקפצה עליו רוח הקודש, ואמרה, והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, וגומר. קומט אויס, וואו איז געווען די גאנצע מעשה פון פנחס, וואו מען זעט ארויס די מסירות נפש מיט אלץ, מיר זעען שוין דא דעם גרעין, די נקודה וואס דער רבי גייט פארענטפערן, שטייט קלאר אז ס'איז געווען אין פרשת פנחס, אז אין פרשת פנחס שטייט מ'האט אים געוואלט מנדה זיין מיט אלץ, און ער איז געווען נישט אויף קיין גוטן מצב, ווען האט זיך אויסגעביטן, קפצה עליו רוח הקודש, וואו איז דאס? דווקא אין פרשת פנחס. דער רבי לייגט צו אין הערה איין און צוואנציג, עס איז נישט נאר אין ירושלמי, קוק אין בבלי, אויכעט אין סנהדרין, שטייט דער לשון דארטן, ביקשו מלאכי השרת לדחפו, און נאכדעם שטייט אויכעט, התחילו השבטים מבזין אותו. וואס איז געווארן דער סוף, אין פנחס איז ארויסגעקומען די מעלה וואס ער האט געטון. וואס פון דעם איז נאכמער פארשטאנדיג דער גודל מעשה הקנאות שלו, ווארום איידער ס'איז קפצה עליו רוח הקודש, האט ער דאך געוואוסט אז דאס איז שלא ברצון חכמים, זייער געשמאק דער רבי ברענגט עס ארויס, בשעת ער געגאנגען האט ער עס געטון, האט ער גארנישט געוואוסט די מעלה פון וואס ער גייט טון, ס'איז געווען, ס'איז דאך געווען א ענין וואס ער האט עס געטון אויף א אופן וואס איז שלא ברצון חכמים, האט ער עס דאך נישט געטון ברצון חכמים. וואו זעט מען ארויס די מעלה פון זיין מסירות נפש דווקא אין פרשת פנחס? ווען קפצה עליו רוח הקודש און האט געקראגן אזעלכע ברכות וואס איז גארנישט בסדר ההשתלשלות אין גאנצן ווי מען גייט לערנען ווייטער. וואס דאס מיינט אז על פי דעת חכמי התורה האט זיין הנהגה נישט קיין ארט. די הנהגה וואס האט געטון האט קיין ארט נישט. קומט אויס אז זיין קנאות איז געווען אן ענין פון מסירות נפש, און נישט נאר מסירות נפש בגוף, מסירות נפש בגוף ווי מען ווייסט קלאר, ברענגט זיך אראפ אז די שבט שמעון און די משפחה פון פון פון איר זיי האבן אלע געוואלט קומען, זיי האבן אלע געוואלט אים הרג'נען. נאר אויך א מסירות נפש, איז נישט נאר א מסירות נפש בגוף, נאר עס איז געווען אויך א מסירות נפש מצד הנשמה. וואס איז מצד הנשמה, וויבאלד אז זיין הנהגה שלא ברצון חכמי התורה, ביז אז ביקשו לנדותו, זע איך אז אפילו מפקיר געווען זיין נשמה, ס'איז געווען אויפן אמת די חכמים האבן אים געוואלט אריינלייגן אין א נידוי יעמאלט. ביקשו לנדותו. דער רבי לייגט צו, אין הערה 26, זייער געשמאק שייך צו דעם, נישט נאר צום פריערדיגן רבי'ן, נאר אויכעט להעיר, וכמה סיפורים על דבר הבעל שם טוב ותלמידיו ותלמידי הרב המגיד. אדער על דרך הבעל שם טוב ותלמידיו ותלמידי הרב המגיד. שמסירות נפש שלהם היה עד לאופן שהפקירו את עולם הבא שלהם בשביל טובת יהודי. זיי האבן פשוט מאסקעס ווען זיי רוילע מאפע אויף וואס צו מאכן איז דאס פון דעם באלשעמט אויף און מאגיד און פון דעם אלטן רעב און פון זייערע תלמידים אז דער מאסקעס ווען זיי רוילע מאפע זיס ביסט עס נפש נישט נאר בגוף זיס ביסט עס נפש אחד צד הנשום ידוע סיפ און מאדמור אדוק סטאבוסט א מויר דיק געשמאק אין מיינס מיט רעב פטרוב זיי ווען א ביכל חסידס אבער דער אלט רעב האט געשריבן און זיי פארברענט געווארן וואס איז געווען געשריבן אויף דעם אויף דעם דעם פאפיר אין דרויסן אויף דעם טאוול אין דרויסן איז געווען געשריבן איז געווען געשריבן בכתב יד קודש פון דעם אלטן רבי'ן איז געווען געשריבן בחרם בזה ובבא ווער ס'עט קוקן אין דעם איז אין א חרם בזה ובבא די וועלט און יענע וועלט נאך וואס ס'איז פארברענט געווארן רופט זיך אן דער אלטער רבי און ער פרעגט, אפשר האט איינער אריינגעקוקט דארטן, אפשר האט איינער עס איבערגעשריבן, אפשר האט איינער די א קאפי פון דעם פון דעם ביכל וואס איז מיר פארברענט געווארן? האט דער מיטעלער רבי אים געזאגט, ווי קענסטו פרעגן צו איינער האט אריינגעקוקט אין דעם, האסט דאך געשריבן דארטן בחרם בזה ובבא, ווער ס'האט עס געזען האט מורא געהאט זיך צוצורירן צו דעם. האט אים דער אלטער רבי געענטפערט, איפה המסירות נפש על חסידות? וואו איז מסירות נפש? ס'איז טאקע געשריבן אז ס'איז בחרם בזה ובבא, אבער חסידים האבן געדארפט האבן מסירות נפש און יא אריינקוקן און יא איבערשרייבן ממילא וואלט עס נישט, עס וואלט פארברענט געווארן וואלט איך עס נאכאלץ געהאט. זעהן מיר דא דעם ענין פון די מסירות נפש וואס איז געווען בשעת ער האט עס געטון, האט ער געטון א זאך וואס לכאורה איז דאס נישט על פי דעת חכמי התורה, און רצון און א דושה מיט אלע זאכן, און און אף על פי כן, בשעת ער האט געזעהן, פנחס זעהט א מורא'דיגע זאך ווי דערמאנט פריער, עס איז א מעמד ומצב פון וישב ישראל בשיטים, ווי ס'שטייט אין פרשת בלק, פאר די מעשה וואס איז געווען מיט מיט מיט זמרי. שטייט דארטן וואס איז דער ענין פון שיטים, זאגט דער רבי, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, גמרא אין סוטה זאגט, אז א מענטש טוט נישט קיין עבירה, א איד טוט נישט קיין עבירה, סיידן עס גייט אריין אין אים א רוח שטות, א שטות איז גובר אויף אים, יעמאלט טוט ער א עבירה. דאס איז די איידיע, דאס איז דער ווארט פון וישב ישראל בשיטים, זיי זענען געווען אין א מצב פון שטות, עס איז אויסגעבראכן א מגיפה ביי אידן, ווי ס'שטייט אויכעט אין, ווי ס'שטייט אין, ווי ס'שטייט אין, ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, געשמאקע הערה, נײַן און צוואַנציק, מה ראה, שטייט, שטייט וירא פנחס, וואס האט ער געזען? זאגט די גמרא אין סנהדרין, ראה שבא מלאך והשחית בעם, האט ער געזען אז די מצב איז זייער ביטער, די מצב איז זייער ערנסט, וואס טוט פנחס? איז במה נחשב ביי אים זיין מסירות הנפש מיט זיין מסירות הגוף גם יחד? זיין גוף מיט זיין נפש זענען גארנישט ווערד, אז ער זעט די מצב איז אזוי ערנסט, מוז ער גיין טון א זאך אפילו וואס נישט עס מיינט איז דאס נישט א הנהגה פון נישט פון על פי דעת חכמי התורה און ווי דער לשון געווען פריערט הבא לימלך אין מורין לו האט דאך פנחס האט געקענט טראכטן זאך גיי מיר שנעל פארשיין און מנדה זיין זיי'לן מיר וועלן הרג'ענען און שאל און דאן אויב דאס אפילו זיין מיט די נשמה איך זיין אב דאס נישט נאר מסירות נפש בגוף מסירות נפש בנשמה זיין בנידוי וויבאלד ער האט געזען איז במה נחשב ביי אים זיין מסירות הגוף והנפש גם יחד אויב נאר ער קען פועל זיין דעם השיב את חמתי מעל בני ישראל טוט ער אלץ וואס מ'קען אות דלת אזא הנהגה פון קנאו את קנאתי אין אן אופן פון מסירות נפש איז מצד עצם הנפש פון א אידן. פון וואו קומט דאס א אידן צו טון אזא זאך? דאס קומט פונעם עצם הנפש. פארוואס? ווייל ס'איז בשורשו העכער פון תורה. ס'איז אלעמאל באוואוסט אין חסידות, איז מוסבר זייער אסאך מאל, אז אידן, נשמה פון א איד איז בשורש העכער פון תורה. דער רבי זאגט עס נישט דא, דאס איז דער באוואוסטער תנא דבי אליהו רבה וואס ער זאגט ווער איז ווער איז ווער איז פריער מי קודם למי ווער איז העכער פון דער תורה אדער ישראל סוף זאגט ער אז פארוואס איז ישראל זענען העכער ווייל שטייט אין תורה שטייט דבר אל בני ישראל צו אל בני ישראל מיינט דאס אז די אידן זענען שוין געווען פריער בראשית בשביל ישראל ובשביל התורה איז ישראל עלו במחשבה תחילה אידן די גאנצע וועלט וואס איז באשאפן געווארן געווען אלס פאר אידן אז זיי זאלן לערנען תורה, מקיים זיין מצוות און מאכן דעם אייבערשטן א דירה דא למטה אין עולם הזה הגשמי. ממילא, ווי קומט אזא מסירות נפש פון א איד ער זאל מפקיר זיין סיי זיין גוף און סיי זיין נשמה, קומט עס פון עצם הנשמה, דאס קומט פון די שורש פון די נשמה, פארוואס? ווייל דאס איז העכער פון תורה, ס'וועט זיין פארשטאנדיג זייער געשמאק ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין, ווייל על פי תורה האט ער עס נישט געדארפט טון. על פּי תורה דאַרף ער זיך נישט אױף דעם מוסר נפֿש זײַן, מוסר נפֿש זײַן איז אױף די דרײַ, אױף די דרײַ עבירות, װאָס איז דאָ גימל, גימל דברים, װאָס יהרג ואל יעבור, אָבער אױף דעם איז נישטאָ קײן יהרג ואל יעבור, בפֿרט אַז װאָס האָט מען געזאָגט אַזױ שטאַרק פֿריִער, אַז הבא לימלך, אין מורין לו, זאָגט מען אים נישט, און אַפֿילו װען, אַפֿילו אױך צו טאָן, שטײט נישט אַז ער דאַרף דאָס טאָן, אָן פֿרעגן, גײ נישט פֿרעגן, גײ טו עס. ווי דער לשון הבועל ארמית קנאין פוגעין בו שטייט נישט אז ער דארף עס טון ער האט רשות דער לשון פון דעם רמ"א הרשות בידו אבער ווי קען ער עס גיין טון ווי גייט א איד דאס טון ווייל א איד קומט פון אזא דרגה וואס איז העכער בעצם דעריבער איז אויך דער שכר אויף דעם געווען געוואלדיג נישט נאר די מעשה פון פנחס איז געווען העכער פון תורה נאר דער אייבערשטער האט אים געגעבן די מתנה איז געווען אין א גדר וואס איז העכער פון תורה וואו זעט מען דאס פשוט געוואלדיג געשמאק און דעריבער איז אויך דער שכר אויף דעם אויף דעם געווען, והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. דער אייבערשטער האט געגעבן פנחס'ן אז ער איז א כהן, און וואס זאל איך זאגן, מיליאנען אידן, צו הונדערטער טויזנטער אידן וואס קומען ארויס פון פנחס זענען כהנים. פארוואס זענען זיי כהנים? ווייל פנחס איז געווארן א כהן יעמאלט. דער רבי איז מסביר זייער געשמאק, ווי איז פנחס געווארן א כהן? שטייט בויס אלע אלע זאך אויך אויף בריסק און א סוילום וואס דאס איז עכ פון דער מדידה פון תורה קען קען מען נישט קויפן קען נישט קען קוין פאר געלט פאנק פון אשול אדום דעם דעם דעם גאב מיט רוב איך וויל אב דער ליף פון קוין איך גיב דיר א מיליאן דאלאר סיי נישט א קוין קען נישט ווערן א כהן איז ווער ס'איז געבארן געווארן פון א טאטן וואס ער איז א כהן. די מאמע איז נישט קיין חילוק צו זי איז א לוי צו א בת לוי צו א בת ישראל, דער חילוק איז דער טאטע, ס'גייט אויף דעם טאטן ווערט ער א כהן. וואס האט זיך דא אפגעטון? פנחס איז געווארן א כהן מיט אלע זיינע צאצאים ביז היינטיגן טאג, און ביז משיח וועט קומען און נאכדעם זענען אלע כהנים. פארוואס?

רשי ברענגט עס ארויף ווי דעת רב אלעזר אין זבחים, די גמרא אין זבחים זאגט אז ווען ווען משה האט מכהן געווען אהרנען, האט ער מכהן געווען אהרנען מיט זיינע קינדער. די אייניקלעך, פנחס איז געווען נאך א קטן, האט ער די אייניקלעך בכלל זענען נישט געווארן קיין כהנים. איז ווען נישט די מעשה פון בקנאו את קנאתי, איז אהרן מיט זיינע קינדער ביז היינט צו טאג זענען אלע כהנים, פנחס מיט זיינע צאצאים וואלט אלע געווען בני ישראל אדער לוי.

אָט דאָס קײנער האָט נישט. ס'קען נישט זײַן, אַז ער זאָל זײַן אַ כּהן. על פּי זה איז מובן, אַז דװקא יעצט װעט מען פֿאַרענטפֿערן די שאלה פֿון אָנהײב אות גימל, װי קומט דאָס, אַז מע זאָגט, אַז דער פֿריִערדיקער רבי פֿאַרגלײַכט זיך צו פּינחסן? פּינחס איז דאָך דאָרט די מעשׂה אין בלק, נישט אין פּינחס. זאָגט דער רבי, על פּי זה איז מובן, אַז דװקא אין פּרשת פּינחס, װאָס דער אױבערשטער האָט געזאָגט, והיתה לו, ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל געזאגט פריער ער זעט אז דא טוט זיך א מעשה מיט וישב ישראל בשטים ער זעט אז דא דער נגף ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין ראה שבא מלאך והשחית בעם לייגט ער זיך אוועק אין גאנצן ער גייט און טוט דאס העכער פון תורה ממילא פארשטאנדיג אז דוקא אין פרשת פינחס איז דאס נתגלה געווארן ווי טיף זיין מסירות נפש געווען דער אופן הקנאות פון פנחס, עס אויך מסירות נפש, וואו זעט מען עס ערשט? ס'איז געווען בגופו ובנשמתו, העכער פון תורה, דערפאר קריגט ער א מתנה העכער פון תורה. אז נישט קוקנדיג וואס למטה, איז עס שלא ברצון חכמי התורה, ביז אין אן אופן אז ביקשו לנדותו, איז דאס אבער געווען אמיתית רצון העליון, עס איז העכער פון תורה, וואו איז עס נתגלה געווארן?

אז דוקא אין פרשת פנחס, וועט מען פארשטיין אויך דעם פריערדיגן רב'נס עבודה וואס ער האט געטון אין רוסלאנד, אויפן זעלבן אופן, און נישט קוקן אויף זיך, אוועקגעלייגט זיך אין א זייט, אין א אופן וואס איז העכער פון תורה. אות ה. על דרך זה געפינט מען אויך ביים בעל הס, ביים בעל המאסר והגאולה, ביי דעם פריערדיגן רב'ן, נישט נאר איז זיין ארבעט בהרבצת התורה וחיזוק היהדות געווען מיט א תנועה פון מסירות נפש בגופו ממש, אויך אויף אזעלכע עניינים וואס על פי תורה איז מען אויף זיי נישט מחויב זיך צו מוסר נפש זיין, כנזכר לעיל, אז אין מורין לו, אז איינער קומט פרעגן זאגט מען אים אז ער זאל עס נישט טון, עס איז אויך געווען אין אן אופן אז כמה מגדולי וחכמי ישראל דאמאלס האבן נישט פארשטאנען אזא הנהגה במילא נישט מסכים געווען און זיך געפירט אנדערש, כעין הנל ווי ביי פנחס'ן. נישט אויב מען קומט פרעגן זאגט מען אים הלכה ואין מורין כן איינער זאל קומען פרעגן אז ס'איז דא א בועל ארמית וועט מען אים ענטפערן אז ניין הלכה ואין מורין כן מען זאגט נישט ער זאל גיין הרג'נען אויב ער האט זיך א גרויסע קנאות האט ער רשות צו גיין טון דער רבי די זעלבע זאך איז געווען ביים פריערדיגן רעבן ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן גאר געזאגט נישט נאר ווי ביי פנחס אז מען גייט פרעגן איז הלכה ואין מורין כן נאר עס איז געווען אנדערע האבן טאקע געזאגט זיי האבן געטון אנדערש דאס זאגט אין די הערה דריי און דרייסיג דאס כמה הוצרכו לצאת מן מדינה ההיא און געוואלט אוועקגיין אסאך האבן טאקע אוועקגעגאנגען זיי ווילן נישט זיין אין דעם מצב איין מאל ווי ביי פנחס א מסירות נפש בכל צעד ושעל אויף יעדן טריט און שריט דער פרידיגער רבי האט געהאט מסירות נפש וואס האט אויך איינגעשלאסן א צווייטן אידן כדלקמן, דאס נאך אסאך אסאך גרעסער, דער רבי האט שוין גערעדט וועגן דעם זייער אסאך מאל, מסירות נפש פון פרידיגן רעבן, ער האט מפקיר געווען זיין גוף מיט זיין נשמה אויף א אופן אז נישט נאר ער, נאר ער האט געמאכט מסירות נפש אויך, ער האט איינגעשלאסן אנדערע אידן אז זיי זאלן זיך מוסר נפש זיין אויף צו ראטעווען די גחלת, די גחלת וואס איז דא פון אידישקייט אין רוסלאנד זאל מען ראטעווען. פרט נאך וואס עס איז געווען אין אזא אופן וואס האט געשטעלט אין סכנה אויך זיין גאנצע עבודת הקודש, כמדובר לעיל אין די פריערדיגע שיחה, האט דער רבי געזאגט אז ווען מען זעט דאס בפשטות אז זיין עבודה וואס ער טוט קען אים ברענגען צו מבטל זיין זיין גאנצע ארבעט, חס ושלום מ'האט אים איינגעזעצט און עס איז געווען געפאסט אז מען גייט אים שיסן, חס ושלום ווען מען וועט אים שיסן ווערט זיין גאנצע עבודה ווערט בטל. אז דער עיקר גזירה וואס צוליב דעם האט מען אים ארעסטירט איז געווען צוליב זיין אפגעבן זיך מיטן חינוך פון תינוקות של בית רבן, די נקודה העיקרית פון די מסירה וואס זיי האבן אים געוואלט איינזעצן דארטן איז געווען ווייל ער האט זיך אפגעגעבן מיט חינוך פון תינוקות של בית רבן, דאס הייסט אז צוזאמען מיט דער מסירות נפש בגופו ממש, פשוט זיך מוסר נפש געווען די יסורים וואס ער איז דורכגעגאנגען אין דעם אין דעם קעלער זיי האבן אים אראפגעווארפן פון א פון א גאנצע פון א גאנצע שטאק טרעפ זיך אראפגעפאלן און געהאט יסורים פון דעם דערנאך א גאנצן לעבן וואס מ'האט אים געגעבן און געשלאגן דארט ווען מ'האט אים געהייסן זיך אויפשטעלן און ער האט זיך נישט געוואלט אויפשטעלן האט אים געגעבן א זעץ אין די זייט וואס האט אים וויי געטאן א לאנגע צייט נאכדעם און ביז ער האט ווען ער האט געפאסט און אלע יסורים מיט דעם מיט דעם מיט דעם מיט דעם זאגן אים אז מען גייט אים אז לכאורה חס ושלום מען גייט אים הרג'נען זיי האבן אים אריינגעשטעלט אויף פֿיר און צוואַנציק שעה פאר די וואס האבן נישט ווייסן נישט די מעשה מ'האט אים אריינגעזעצט אויף פֿיר און צוואַנציק שעה און אריינגעלייגט אין א אין א אין א קעלער אין אין א מקלט דארט איז געווען בלאטע ביז די קני און נישט געקענט זיך אנשפארן אויף גארנישט מען האט געדארפט שטיין פֿיר און צוואַנציק שעה אויף די פיס און אין בלאטע, און ס'איז אראפגעפלויגן דארטן גרויסע גרויסע מייז, גרויסע די גרויסע מייז מיט ווערים, מיט דזשוקים, מיט אלע זאכן, דארטן אזוי געשטאנען פֿיר און צוואַנציק שעה, דאס איז מסירות נפש פונעם גוף, וואס דער רבי זאגט ווייטער, דאס הייסט אז צוזאמען מיט די מסירות נפש בגופו ממש, איז ער אויך געשטאנען מסירות נפש בנשמתו ברוחניות, וואו זעט מען דאס? איינשטעלנדיג אין סכנה אויך די גאנצע עבודה זיינע, עה, אים אינטערעסירט גארנישט, ס'איז א מצב וואס מען דארף טון אינטרעסירט מיר נישט אז מ'וועט מיר אריינזעצן מ'וועט מיר הרג'ענען און עס וועט בטל ווערן די ארבעט איך טו וואס איך פארשטיי לויט מיין נשמה על פי תורה קען זיין דארף ער עס נישט טון אבער דער פריערדיקער רבי מיט זיין עצם הנשמה האט דאס געטון איינשטעלנדיג אין סכנה אויך די גאנצע עבודה זיינע דאס איז געווען דערפאר וואס היות הערט זיך איין די ווערטער אז דער מצב במדינה ההיא האט אנגערירט דעם עצם קיום פון אידן און אידישקייט האט דער פריערדיקער רבי געזען שיכבה נר ישראל חס ושלום האט ער זיך נישט גערעכנט מיט קיינע חשבונות און קיינע הגבלות פון זיין אין זיין מסירות נפש פאר אידן איך האב עס געהערט פון רבי'ן אליין ס'איז דאך א מוראדיקע שאלה טו שטילערהייט אייבן צו נאך אויף וואס דו קענסט דו קענסט עס מאכן א ביסל דער רבי האט געזען אז ס'האלט ביי יכבה נר ישראל חס ושלום וואס טוט מען דא וואס טוט מען ער גייט אן, איי ס'וועט דאך ווערן בטל דיין גאנצע עבודה, יעמאלט וועט נישט זיין קיין חדרים נישט גארנישט, ס'איז נישט מיין געשעפט, איך דארף טון וואס מיין נשמה זאגט מיר, ס'איז מבהיל על הרעיון, מיין נשמה זאגט מיר אז דאס דארף איך טון, איי, ס'וועט דאך פעלן אין דעם ענין פון תינוקות של בית רבן אז מ'וועט דיר, אז מ'וועט דיר חס ושלום שיסן, ס'איז נישט מיין געשעפט, ס'איז דעם אייבערשטנ'ס פראבלעם, נישט מיינער. און אויך בנידון דידן, דאס זעט מען אויכעט געוואלדיג דעם סוף.

ואין קויף אז דאס איז געווען אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל ווי דער רבי שרייבט אין בריב אז אלע האבן געזען אז ס'איז געווען א ענין פון א נס למעלה מדרך הטבע אז דאס איז די אמת'ע עבודה וואס איז נויטיג אין אזא מצב און אויך למטה בגלוי האט מען מסכים געווען אויף דער עבודה פשוט געוואלדיגע ווערטער יעדער ווארט בפרשת פנחס האט מען ערשט ארויסגעזען אז ס'איז געווען אמיתית ברצון העליון, זעלבע זאך ביי דעם פריערדיגן רעבן, און דער רבי לייגט צו אין הארה זעקס און דרײַסיק, ועל דרך הידוע בנוגע למאסר והגאולה פונעם אלטן רעבן, אז די הלשנה, דער מאסר דא למטה איז געווען ווייל ס'איז געווען א קטרוג למעלה וואס ער גיבט ארויס חסידות אויף אזא סארט ברייטן אופן מיט אלץ, נתבטל הקיטרוג למעלה, יצא לחפשי. דאס איז דאך אויך ביי דעם פריערדיגן רעבן, איז נתבטל געווארן דער קיטרוג למעלה, זאל ער ארויסגיין. למעלה האט מען געוויזן נאכדעם אז ס'איז געווען נתגלה געווארן לעין כל אז אזוי האט מען געדארפט טון, אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל. ער וועט ארויסברענגען דאס בחצאי ריבוע, זייער געשמאק, דער חילוק צווישן פנחס מיטן פריערדיגן רעבן. דער חילוק איז אבער וואס דער ענין פון קנאים פוגעים בו, ומעשה פנחס איז געבליבן א הלכה. ואין מורין לו, ס'איז הלכה ואין מורין לו. בנוגע דעם אופן עבודה פון רבין, איז די עצם גאולה געווען א קלארע הוראה מלמעלה, אז דאס איז די ריכטיגע עבודה און מורין כן, מען דארף אזוי טון ווייטער. דער רבי זאגט ווייטער אין די שיחה אין די הוראה וואס מען דארף טון. ווי מען האט געזען בפועל, אז דער בעל הגאולה האט עס מורה געווען און האט אויך אנגעזאגט אנדערע אזוי מורה זיין.

דווקא דער אופן העבודה וואס דער פריעדיגער רבי האט געטאן, האט אויפגעהאלטן די גחלת היהדות פון די אידן במדינה ההיא, ביי זיי און ביי זרעו אחריו ברית כהונת עולם, אזוי ווי פנחס האט געקראגן די ברכה והיתה לו ולזרעו ברית כהונת עולם, זענען געווארן כהנים מיט אלץ, דער אט דער דרך האט עס אויפגעהאלטן די גחלת פון די אידישקייט וואס ס'איז ארויסגעקומען פון דארטן הונדערטער און טויזנטער אידן וואס זענען געבליבן אידן מיט מסירות נפש ווייל דער פרידיגער רבי האט זיי געהייסן זיך מוסר נפש זיין און ס'איז געווארן אן אופן פון ברית כהונת עולם רבי זאגט הערה 37 שכל אחד ואחד מישראל עליו נאמר אין פרשת יתרו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים אות וא"ו יעצט וועט מען קומען צו נעמען די שייכות פון פנחס מיט דעם נאמען פון יצחק אין מער פרטים און פארשטיין וואס דאס איז. על פי זה וועט מען אויך פארשטיין די שייכות פון פנחס צו יצחק. כנזכר לעיל, אז פנחס איז בגימטריא יצחק. און ווי געזאגט פריער, אז ווען האט מען צוגעגעבן דעם יוד אין פנחס, נאכדעם וואס איז געווען די מעשה פון דער זוהר אזוי קלאר, אז מען האט עס אים צוגעגעבן, דער רבי זאגט אין די הערה אַכט און דרײַסיק, שזה שפנחס הוא בגימטריא יצחק, מצד היוד דפנחס, אן דעם יוד שטימט עס נישט, איז דאס נישט קיין צוויי הונדערט און אַכט. זאגט דער רבי נתוסף על ידי מעשה זמרי בקנאו את קנאתי, דערפאר האט ער צוגעקראגן דעם יוד. ווייל דער אופן פון מסירות נפש האט א פארבונד מיט און נעמט זיך פון עקידת יצחק. געוואלדיגע ווערטער, געוואלדיגע שייכות וואס דער רבי ברענגט דערצו, אלע זאכן וואס עס שטימט אלץ. פנחס און יצחק האבן שוין די גימטריא פון צוויי הונדערט און אַכט. מען האט שוין געזען ביז יעצט די עבודה פון פנחס און יצחק, זייער גלייך, ממש אוועקגעגעבן מסירות נפש ובגוף, און אין רוח חכמים נוחה הימנו, אבער אמיתית רצון עליון איז עס צו טון. סיי ביים סיי ביי פנחס און סיי ביים ביים פריעדיגן רבין וואס ער הייסט יצחק יעצט וועט דער רבי אריינגיין נאך טיפער וואנען נעמט זיך די גאנצע מעשה נעמט זיך פון עקידת יצחק דאס איז יצחק בשלימותו יצחק ווען ער איז בשלימות אין די העכסטע דרגה וואס קען זיין וואו זעט מען ביי יצחק די מסירות נפש דער רבי וועט ברענגען מען זעט ביי יצחק נאכדעם ביים רבין פנחס, יצחק איז בגימטריא צוויי הונדערט און אַכט, האבן מיר דעם פריערדיגן רעבן מיט פנחס'ן, דארף מען אריינברענגען דא יצחק'ן, דעם יצחק וואס איז געווען, די מעשה מיט די עקידה, מיר זעען אז ביי אלע דריי איז דא דער גאנצער ענין. יצחק'ס מסירות נפש איז געווען נישט נאר מסירת הגוף כפשוטו, ס'איז נישט געווען נאר מסירת הגוף, נאר אויך א טיפערע און העכערע מסירות נפש. ברוחניות, ווארום נוסף אויף דעם וואס דאס איז געווען לכאורה, היפך הבטחת השם, כי ביצחק יקרא לך זרע, ס'איז דאך היפך פון פון דער אייבערשטער האט צוגעזאגט אז עם ישראל וועט ארויסקומען פון יצחקן, און דאס איז דאך היפך פון דער הבטחה פון דעם אייבערשטן אז הייסט מען זאל אים שעכטן. איז דאס די עקידה אויך געווען אן ענין דורך וועלכן ס'האט געזאלט אינגאנצן נעקר ווערן העיקר ששתל אברהם, דער לשון פון דעם רמבם אין הלכות עבודה זרה, וואס ער זאגט אז די מצב בני ישראל אין מצרים איז געווען כמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר. ווען זיי בלייבן נאך א מינוט אין מצרים, וואלט געווארן נעקר די גאנצע מעשה פון פון אברהם מיט יצחק. די עבודה פון אברהם און יצחק בנו איז געווען צו מפרסם זיין שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ווי דער רמבם זאגט דארטן, והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב, און אזוי איז עס געגאנגען. איז אז דו זאגסט מען דארף שעכטן יצחק'ן, איז דאך עס אינגאנצן היפך פון די גאנצע מעשה. זייער עבודה צו מפרסם זיין שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם און דער המשך פון עם ישראל בכלל עם ישראל האט נישט קיין המשך און ס'איז דאך צוגעזאגט כי ביצחק יקרא לך זרע אז גאנץ עם ישראל קומט ארויס פון יצחק אף על פי כן איז יצחק נישט נאר געגאנגען מקיים זיין דעם ציווי השם צו אברהמען נאר האט זיך גאר נישט געפרעגט קיינע שאלות און איז געגאנגען בלב שלם רשי זאגט ביי דער עקידה ער געגאנגען בלב שלם וואו איז נישט אלוהים דאס איז נישט נאר מסירת הגוף, עס איז מסירת הגוף און מסירת הנשמה. דו ווייסט אז דו גייסט אומברענגען, עס ענדיגט זיך גאנץ עם ישראל. זאג עפעס א ווארט, פרעג, וואס וועט זיין מיט עם ישראל, האסט דאך צוגעזאגט? וואס וועט זיין מיט די עבודה וואס איך מיט דיר טאטע טוען אויף צו ברענגען מפרסם זיין שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם? גארנישט. דער אייבערשטער האט געהייסן, דאס טו איך. אן טראכטן העכער פון העכער פון פארשטאנד, דאס קומט פון די עצם הנשמה, דאס איז העכער פון תורה און העכער פון אלץ. אות זיין. יעצט אין אות זיין וועט דער רבי אראפברענגען א חילוק אין דער עבודה פון דעם פריערדיגן רעבן און דער עבודה פון פנחס'ן זייער געשמאק און עס וועט זיין אביסל קבלה ווערטער דאס דורכגיין און דערנאך וועט איר זען ווי דער רבי וועט ארויסברענגען זייער געשמאק דעם חילוק אף על פי כן אות זיין אף על פי כן איז דא א חילוק צווישן עבודת פנחס און פון דעם בעל הגאולה איז מרומז אין דעם וואס דער נאמען פון רעבן איז יוסף יצחק נישט יצחק אליין ביז יעצט האבן גערעדט וועגן יצחק מיט פנחס'ן קומט דאך צו דא נאך א נאמען ער האט דאך אויכעט א נאמען פון יוסף וועט מען דאס פארשטיין על פי המבואר אין קבלה וחסידות

וואס יוסף איז בגימטריא ג' פעמים שם בן, און יצחק איז ד' פעמים שם בן. זייער זייער געשמאק מ'וועט מסביר זיין פאר א מינוט וואס דאס מיינט, און קענען גיין ווייטער דערנאך דער רבי פונעם קומענדיגן קטע אין פשוט'ער אותיות. די אותיות פון קבלה און חסידות איז דא, אלע ווייסן אז שם הוויה איז בגימטריא זעקס און צוואַנציק,

ווי ווערט די נעמען פון דעם אויבערשטן עין בית סמך ג' נון בית און מ' ה' ווי ווערט דאס? ווערט דאס ווען מען נעמט דעם שם השם י' קיי ו' קיי, מען נעמט דאס נישט ווי ס'שטייט געשריבן, י' איז א פינטעלע, ו' און א ה' און א ו' און א ה', נישט אזוי. מען גייט צו צו דעם ענין ווי מען שרייבט ארויס דעם ווארט ווי מען זאגט דאס, ווען איך זאג דאס איז דאס נישט ווי ס'געשריבן, איך זאג י', י' האט אין זיך א י' מיט א ו' מיט א ד', סאו י' איז אלעמאל צוואַנציק, י' איז צען, ו' איז זעקס, ד' איז פיר, איז דאך צוואַנציק. ווען ס'קומט צו ה' האב איך פיר סארטן וועגן ווי איך קען עס שרייבן, לויט דעם ווי איך שרייב עס אין די פיר וועגן, וועט אויסקומען אמאל צוויי און זיבעציק דער גימטריא, אמאל וועט אויסקומען דריי און זעכציק און אמאל צוויי און פופציג און אמאל פינף און פערציג. סאו ווי מיר האבן גערעדט יעצט וועגן דעם ענין פון נון בית ווי איז געווארן דער שם בן צוויי און פֿופֿציק מען שרייבט דעם יוד איז צוואַנציק היי ווען איך זאג ארויס היי קען איך דאס שרייבן צוויי הייען איינער לעבן צווייטן האב איך צען דעם וואו קען איך שרייבן אנדערש דעם היי קען איך אויך שרייבן איך קען שרייבן היי אלף היי איך קען שרייבן היי יוד היי ס'איז דא פיר וועגן ווי מען קען שרייבן דעם וואו קען איך שרייבן וואו אלף וואו וואו יוד וואו

דאס וואס דער רבי זאגט דא, יעצט איז נוגע, ביז יעצט האט מען געדארפט געדענקען שם בן און שם מה, און יעצט און ווייטער וועט מען אנהייבן רעדן וועגן דריי און פיר. ס'דא א זאך וואס הייסט דריי, און ס'דא א זאך וואס הייסט פיר. יוסף איז דריי, יצחק איז פיר. דער רבי וועט מסביר זיין פשוט, כפתור ופרח, געשמאק, יעדער ווארט צו פארשטיין. אין פשוט'ער אותיות, וועט מען דאס, וועט מען דעם חילוק פארשטיין, פון דעם וואס די גמרא אין שבת זאגט, בנוגע צו ג' ד', גמרא איז מסביר אז ס'דא צוויי אותיות אין אלף בית וואס שטייען איינער נעבן צווייטן גימל און דלת זאגט די גמרא גמול דלים אז דער גימל איז מרמז אויף גומל חסדים גימל ווייסט אויף דעם מענטש וואס גיט אויס חסד ער גיט אויס דער דלת ווייסט ווי דער ווארט דלת ווייסט אויף דל אן ארעמער מענטש וואס האט גאר נישט איז גימל דלת מיינט גו גמול גמול דלים צו געבן דעם דל

איז וואס דער ענין פון גומל, די נתינה איז א הכנה צו דער מעשה. דעם געבן די געלט, די הכנה, איך וויל געבן די געלט און איך גיב די געלט, איז אלץ נאך א הכנה צו די מעשה. פארוואס? עס וועט דערמאנט זיין זייער געשמאק וואס דאס איז. ביים דל, ווען דער עני באקומט די צדקה בפועל, ווערט אויפגעטאן די מעשה בפועל. איך וויל געבן, איך גיב, איך גיב עס אים, יעמאלט ווערט אויפגעטאן די מעשה בפועל. סא איך בין ווען איך טוה אז ווען דער גומל טוט דאס איז דאס נאר די הכנה, ווען איז דאס גערעכנט אז ס'איז געטון, דווקא ווען ער קריגט דאס, איז דער לשון אין תנחומא אין פרשת משפטים, החיית את נפש העני, ווען איז החיית את נפש העני, ווען דו גיסט דאס אים אין האנט אריין, און ער האט עס יעמאלט. פון דעם איז פארשטאנדיג בשייכות צו יעדער השפעה, דא האט מען גערעדט וועגן דעם ענין פון חסד, און געבן יענעם א שטיקל פיש, א שטיקל פלייש, א חלה, אדער אים געבן אפאר דאלער, אפאר שקלים, אז ער זאל קענען גיין קויפן עפעס, איז דאס גומל, גומל דלים, און אז ער גיט עס אים, דעמאלט ווערט די מעשה אפגעטון. דער רבי זאגט די זעלבע זאך איז אויך אין יעדער השפעה, נישט דווקא אין געבן יענעם געלט אדער יענעם געבן עפעס. דערפון איז פארשטאנדיג בשייכות צו יעדער השפעה, אז גימל איז מרמז אויף דער הכנה, אין דער השפעה. דער ג' ווייזט אויף די הכנה, ווי געזאגט פריער, ווי דאס איז נאך ביים משפיע. און דער ד' ווייזט אויף דעם גמר ההשפעה, קבלת ההשפעה דורך דעם מקבל. איינער גיט דעם צווייטן א מאמר, א שטיקל גמרא, א רמב"ם, א שיחה, מען לערנט זיך מיט יענעם, עס איז ארום פון גומל ווען ער גיט עס, דאס איז די הכנה צו די השפעה, ווען יענער קריגט דאס, יענער וואס האט דאס באקומען, יענער פארשטייט אט די מאמר, פארשטייט די שיחה. דרך זה איז אויך ביים מענטשן גופא דער רבי האט ארויסגעגעבן פשוט געשמאק ס'רעדט זיך אין דריי וועגן יעצט ערשט רעדט ער אויס וועגן פשוט וועגן צדקה ווען מען גיט איינעם צדקה איז די הכנה דער געבן איז די הכנה ווען יענער קריגט עס יעמאלט איז די מעשה געווארן החיית את נפש העני זעלבע זאך ווען איז ווען דו לערנסט מיט איינעם ביסט אים משפיע שכל תורה איז דאס אויכעט דעם זעלבן אופן זעלבע זאך ביי יעדן איינעם ביי זיך אליין על דרך זה איז אויך ביים מענטשן גופא ג ווייזט ווי ער שטייט נאך אין א מצב פון הכנה צו דער פעולה, דער מענטש גרייט זיך צו אויף צו טון עפעס, ס'איז נאך אלץ אין זיין מח, ס'איז נאך אלץ אין זיין הארץ, ס'איז נאך נישט געטון, און ער טוט דאס, דעמאלט איז די מעשה בפועל. דא אויכעט ג און ד, וואס בכלל זענען זיי אין דעם נכלל זיינע כוחות הנפש פון שכל ומידות. ער לערנט פאר זיך, ער וויל עס אריבערגעבן און פאר זיך אליין, עס איז נאך ביי אים אליין, איז דאס אין שכל, עס קומט ארויס אין פעולה, יעמאלט איז דאס מעשה. און די מסקנא און אויספיל פון די כוחות אין מעשה בפועל, איז נרמז אין דעם ענין הדלת. ער טראכט וועגן לייגן תפילין, ווען ער לייגט די תפילין, יעמאלט לייגט ער די תפילין, יעמאלט איז געלייגט, איז דא אויך די גימל און דלת, גומל און דל, דער וואס קריגט דאס, דא אין די דריי אופנים ווי גערעדט ביז יעצט. אות ח'. יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז דער ענין פון די מספרים פון גימל און ד' צו אונזער ענין, צו מסביר זיין דעם ענין וואס דער פריערדיגער רבי הייסט אויכעט יוסף. ער הייסט יוסף און ער הייסט יצחק. און יצחק איז בגימטריא פנחס, און יוסף האט אין זיך נאך א זאך, וואס דער יוסף האט אין זיך דריי מאל דעם ענין פון ב"ן און יצחק האט פיר מאל פון ב"ן מחבר זיין דעם יוסף מיט יצחק און מיט פנחס'ן צוזאמען אות ח' על פי זה איז אויך מובן די שייכות צווישן די מספרים ג' און ד' וואס קומען בסמיכות איינע נאך דער צווייטער פארשטיין וואס די שייכות פון ג' מיט ד' זיי קומען דאך אין א' ב' קומען זיי ג' א' ב' נאכדעם קומען ג' ד' יעדע המשכה נעמט זיך און ווערט בכללות איינגעטיילט אין דריי וואס איז גימל, אין דריי בחינות און קוין. און דער גמר ההמשכה, ווי עס קומט אראפ במעשה בפועל, איז די פערדע בחינה, דאס איז דער ד', וואס קומט נאך דער המשכה פון די גימל. יעדער ענין ווערט איינגעטיילט אין דריי בחינות, ס'דא קו הימין, קו השמאל, און קו האמצעי. די זעלבע זאך זעט מען דאס אין, אין גייט מען רעדן וועגן די עולמות, דערנאך וועגן זיך אליין, דערנאך אין די חצאי ריבוע, וועט דער רבי ברענגען א משל וואו מ'זעט דאס אין די עולמות, אויכעט דעם ענין פון דריי און פיר. וואו זעט מען דעם ענין פון דריי און פיר? זייער פשוט זייער געשמאק, מען זעט דאס אז ס'איז דא חכמה, בינה און דעת, דאס איז דער ענין פון דריי, וואס טוט אויף חכמה, בינה און דעת? דאס איז די הכנה, דאס איז דער ענין פון במעשה ווען ס'קומט אראפ, דאס אראפ אין מידות. מיר לערנט אלעמאל אין תניא און חסידות אז אז א מענטש וויל האבן אהבת השם און יראת השם דארף ער זיך מתבונן זיין ס'איז א הלכה א הלכה אין שולחן ערוך אז פאר מען גייט דאווענען דארף מען דאווענען בכובד ראש וואס מיינט בכובד ראש שטייט אין שולחן ערוך אז ער זאל זיך מתבונן זיין בגדלות הבורא ושפלות עצמו so מוח חכמה בינה דעת די דריי ברענגען ארויס די מידות וואס ברענגט עס ארויס אויך דריי ברענגט ארויס חסד גבורה תפארת נאך די חסד גבורה תפארת ווערט נצח הוד יסוד און דא קען מען זען אויכעט דעם עניין פון די פיר נצח און הוד יסוד יסוד איז דער עניין יסוד סיומא דגופא יסוד איז דער עניין פון פון וואס דער עניין פון פון הולדה קומט דווקא פון דעם יסוד יסוד סיומא דגופא ווי ס'שטייט אין זוהר יסוד איז דער וואס נעמט אריין אין זיך אלץ פון די אלע פריערדיגע און ער גיט עס איבער משפיע צום מלכות, מלכות ברענגט עס אראפ אין די נידעריגערע עולמות, עס שטייט קלאר אז מלכות דאצילות נעשה כתר לבריאה, די נידעריגסטע דרגה אין אצילות ברענגט אראפ, די המשכה ווערט געטאן פון די דריי, ווער דער פערדער ברענגט עס אראפ אין דעם קומענדיגן עולם, מלכות מלכות דאצילות נעשה כתר לבריאה, מלכות דבריאה די נידעריגסטע ווערט כתר ליצירה, מלכות דיצירה ווערט כתר לעשייה, זעהן מיר אז ס'דא דער ענין אז די המשכה אין וועלט אין יעדער המשכה איז איינגעטיילט אין ג' מיט א ד'. און דער רבי גיבט א דוגמא פון די וועלט, א דוגמא ווי אין עולמות. עס זענען דא די ג' עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, דריי עולמות. דאס איז אלץ נאך עולמות רוחניים. און דער פערדער עולם איז דווקא עשייה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פופציג אויכעט און ער ברענגט אין מורה נבוכים אין כתבי האריז"ל אז דער ענין פון דלת זאגט ער קלאר ארבע קאי על עולם העשיה עס ברענגט זיך אויכעט אין אנדערע עס ברענגט זיך אויכעט דער ענין פון פון אבא ואימא איז דאך דער ענין פון חכמה ובינה

דעריבער איז ג' מורה אין סדר הספירות אויף בחינת יסוד, ווי געזאגט פריער, ס'ווייזט אויף יסוד, משפיע, ס'איז כולל אין זיך אלע ג' קווים, און ד' ווייזט שוין אויף ספירת המלכות, דער רגל הרביעי פון דער מרכבה, עס איז משפיע בפועל אין עולמות, ווי געזאגט פריער אויסעווייניג פאר דאס מיר זאגן אינעווייניג, אז דער מלכות איז דער משפיע ברענגט אראפ אין קומענדיגן עולם, מלכות פון אצילות ווערט גאר חכמה דבריאה. און על דרך זה, יעצט וועלן מיר צוריק קומען צו פארשטיין דעם ענין פון וואס האט צו טון מיט דעם בעל הגאולה פונעם פריערדיגן רבי'ן. דאס זיינען אויך די צוויי ענינים וואס זענען מרומז אין שם יוסף און יצחק, שטעלן צוזאמען איין שם, יא, ביידע שטעלן צוזאמען דעם זעלבן שם ב"ן, שטעלן צוזאמען איין שם און דווקא בסדר זה. דווקא אין דעם סדר, אז יוסף איז, אז, אז, דווקא בזה סדר, יוסף, און דערנאך יצחק. ער הייסט יוסף יצחק. דער רבי זאגט הערה איין און פופציג, ואף על פי שיצחק קדם ליוסף, איז אין דעם ענין האט ער געהייסן יוסף יצחק, דווקא אין דעם סדר, ווייל ביידע עניינים זענען א המשך אחד. דער יוסף און דער יצחק איז איין המשך. מיר האבן שוין געזען א המשך אז ער האט דריי מאל ב"ן ער האט פיר מאל ב"ן יעצט וועלן מיר זען נאך א געשמאקער המשך וואס דאס איז יוסף איז בחינת יסוד כידוע ס'ברענגט זיך אראפ אין תורה אור פון דעם אלטן רבי'ן אין אור התורה פון דעם צמח צדק און נאך א סך ערטער אז יוסף איז דער עניין פון יסוד אין די אין די עולמות אין די דרגות העולמות ווערט ער אנגערופן יסוד כידוע וואס ווייזט אויף דער הכנה פון דער השפעה והמ שכה ווי זי קומט בפועל וואס ווייזט דאס ווייזט אויפן גימל יוסף איז יסוד אבער דער יסוד איז נאך גארנישט דער יסוד דארף ערשט קומען און משפיע זיין און דאס דער ענין פון גמול גימל און יצחק איז מרמז אויף דעם קבלת ההשפעה דער ד' הערט ווי געשמאק יוסף האט דעם ענין פון פון פון גימל מאל ב"ן זעט מען דאס אויף יוסף מאחר אז ער איז דער ענין פון פון יסוד יסוד איז דער ענין פון גמול סאו מען האלט דאס אן גימל דריי מאל ב"ן ווען עס קומט צו יצחק איז מרמז אויף דעם קבלת השפעה וואס דאס איז ד' דלים זעט זיך דעם ענין פון פיר מאל דער ד' דער פיר מאל דער ענין פון שם ב"ן יצחק איז מרמז אויף דעם קבלת השפעה ד' דלים, ובאדם עצמו איז דאס דער ענין פון מעשה בפועל כנזכר לעיל, דער יצחק איז מרמז אויף מעשה בפועל וגמול דלים, די גמרא זאגט אז ג' ד' גמול דלים, ביי דעם דלים גמול איז די מעשה בפועל. בעבודת האדם בכללות, וואס ווייזט דאס ארויס בעבודת האדם? דער ענין הכנה ביז מעשה בפועל איז זייער אינטערעסאנט. די עבודת האדם, די הכנה, ביז מעשה בפועל, און דאס איז גימל, די הכנה איז דאך גימל ווי יעצט געזאגט, די ערשט יסוד, די יסוד איז דריי מאל ב"ן, און גימל איז דער ענין פון גומל, דער צוגרייטן, גייט אריין בכללות אין דער מדריגה פון א נייער גדר וואס דער רבי ברענגט ארויס, גייט אריין אין דעם גדר, אין דער מדריגה פון נשמע. הכנה איז נשמע, ער הערט, ער טראכט, אלס איז נאך א הכנה צו די מעשה. די עבודה בפועל, וואס דאס איז ד' ווי געזאגט פריער, ווען מען גיט עס דעם ארעמאן, אדער ווען עס קומט ארויס בפועל, די מעשה בפועל ווי יסוד קומט אריין אין מלכות, מלכות איז משפיע אויפן קומענדיגן עולם, איז דער ענין פון נעשה. דער רבי מחדש א גדר פון, ג' ווייזט אויף דעם ענין פון הכנה, און ד' ווייזט דעם ענין אויף דעם עבודה בפועל. ג' ווייזט אויף נשמע, און ד' ווייזט אויף נעשה. הגם אז פאר מתן תורה איז געווען דער ענין פון הקדמת נעשה לנשמע, אבער די עבודה דארף זיין, אז ס'דארף זיין דער ענין פון נשמע, אז מען זאל פארשטיין וואס מען לערנט און וויסן וואס מען לערנט, און יעדע זאך וואס מען גייט טון דארף זיין געטון מיט א הכנה צו די זאך. ווייזט עס. על פי הנ"ל וועט מען אויך פארשטיין די שייכות צווישן אופן מסירות נפש פון פנחס און פון רבי'ן, וואס איז אנגעדייטעט אין זייערע נעמען. יעצט וועט מען פארשטיין די מסירות נפש פון פנחס, מסירות נפש פון פריערדיקן רבי'ן אין זייערע נעמען. פנחס איז נישט געווען דער נשיא הדור. ער וועט ארויסברענגען די מעלה פונעם פריערדיקן רבי'ן וואס ער איז געווען א נשיא. פנחס איז נישט געווען דער נשיא הדור, ער איז נישט געווען דער וואס האט געדארפט הייסן גיין אויף מסירות נפש. דערמאנט פריער, דער פריערדיקער רבי האט געהייסן מענטשן גיין אויף מסירות נפש, נישט נאר וואס ער איז געגאנגען. נאר ער איז געווען דער שליח. וואו זעט מען אז ער איז געווען דער שליח? זאגט דער רבי אין הערה צוויי און פופציק, כפשוטו, מען זעט פשוט די מעשה אין סנהדרין, רש"י ברענגט עס אראפ אין סוף פרשת בלק, משה אמר לפנחס, פנחס האט געזאגט משה מקובל אני ממך, וואס האט משה געענטפערט? קריינא דאיגרתא, איהו ליהוי פרוונקא, דער וואס האט געליינט דעם בריוו, דער וואס ווייסט, ער זאל זיין דער שליח. דער רבי. נאר ער איז געווען דער שליח, פנחס איז נישט געווען דער וואס מאכט שלוחים, פנחס איז געווען דער שליח וואס האט עס געטון, וואס האט אויסגעפירט די מעשה בפועל. ביי א שליח דארף זיך בעיקר אנהערן דער ענין פון נעשה. ווי געזאגט פריער, וואו איז נעשה? דער ענין פון מעשה בפועל, דארט איז דארט איז נעשה. פנחס בגימטריא יצחק, פנחס ד' פעמים שם ב"ן, עבודה בפועל ד', וואס איז דאס האט מען געזאגט יעצט, דער ענין פון נעשה, יעצט געלערנט, נישט אזויפיל די הכנה צו נעשה, נאר ס'דארף זיין דער ענין פון דווקא געטון. דערפאר איז פנחס בגימטריא יצחק, יצחק איז בגימטריא ד' פעמים שם ב"ן, ד' ווייזט אויף דעם ענין פון דל ווי ער קריגט דאס, געטון. געזאגט אין די לעצטן סוף אות ח' אז אין כללות עבודת האדם איז מעשה איז די הכנה איז דער ענין פון ג', מעשה בפועל איז דער ענין פון ד'. פנחס איז געווען דער ענין פון ד', דערפאר איז פנחס בגימטריא יצחק. נישט אזוי פון דער הכנה צו ד' איז דער ענין פון נשמע, ווארום דאס קען אמאל מבלבל זיין אין אויספירן די מעשה ב, אין אויספירן די מעשה בשלימות. ווען פירט מען אויס די מעשה בשלימות? ווען מ'איז א שליח און מ'טוט וואס מ'הייסט. א רבי הייסט אן עפעס און דער שליח טוט דאס, טוט ער עס אין א אופן, אן טראכטן. דערמאנט פריער וועגן יצחק און רחל. נישט געפרעגט קיין שאלות.

וויבאלד אז סוף מעשה במחשבה תחילה, שטייט דאך אין פיוט פון לכה דודי זאגט מען סוף מעשה במחשבה תחילה, די די מעשה וואס מ'טוט צום סוף, דאס איז געווען במחשבה תחילה, און דער רבי איז מדגיש דא, ס'איז געווען אפילו העכער פון מחשבה, נאך פאר עס איז געווען בכלל דער ענין פון מחשבה. נישט דאס איז במחשבה תחילה, דאס איז פארדעם. דער גמר וסוף העשיה דערלאנגט אין תחילה, וואס איז קודם המחשבה, אויך פאר דעם אנהייב פון דער מחשבה, נישט דאן ווען ס'האט זיך שוין אנגעהויבן די מחשבה. דערפאר האט ער מיט זיין מסירות נפש שלמעלה מהגבלות התורה אויפגעטון דעם ענין פון קנא לאלקיו און מקנא את קנאתי, דאס הייסט ער האט דערלאנגט ביז בחינת תחילה, וואס איז העכער פון דעם וואס איז אויסגעשטעלט מצד מחשבה תחילה מצד בחינת התורה, ווי געזאגט פריער אז דער ענין פון פנחס איז געווען אז ער האט געטון א זאך וואס איז העכער פון תורה, יעצט איז דאס זייער געשמאק פארשטאנדיג, וואס דער ענין איז, זיין ענין איז מעשה, ער איז נישט דער נשיא, ער איז דער שליח און ער טוט דאס, אט דער אופן וואס ער האט געטאן, קנא לאלקיו, אן חשבונות, נישט בנפש, נישט בגוף, און בקנאו את קנאתי, האט ער דערלאנגט וואו, סוף מעשה איז דאס געווען במחשבה תחילה, העכער ווי תורה. פנחס האט געהאט די הכנה פון נשמע וואס ער האט מקבל געווען פון נשיא הדור משה רבינו, ער האט געהאט דעם נשמע, ער האט מקבל געווען פון משה רבינו, אין מרומז אין דעם וואס ער האט געזאגט, מקובלני ממך, ער האט געווען א נשמע, ער האט געהאט פון משה רבינו, זיי זעהן אלע אז עס איז געווען א בועל ארמית, וואס טוט מען דא? משה רבינו זאגט רשי, ביים ביים עגל, ביי אלץ איז ער געווען, געשטאנען אקעגן זעקס הונדערט טויזנט, טויזנט, ער ווייסט נישט וואס צו טון, וואס זאגט אים פנחס מקובלני ממך? די דער רבי זאגט אין סנהדרין איז דער לשון אנדערש לא כך לימדתני אבער די זעלבע זאך אז ער ווייסט עס פון פון פון משה אבער דער ענין פון נשמע איז דאך נאך ביי אים געווען בהעלם דער נשמע איז געווען ביי אים בהעלם וואס מיינט ס'איז געווארן בהעלם בגלוי ובהדגשה איז געווען דער אויספירן די שליחות קריינא דאיגרתא איהו להוי פרוונקא, אן פרעגן שאלות, אן פרעגן שאלות זאגן משה רבינו, מקובלני ממך, אבער ס'איז דאך הלכה ואין מורין כן, אפשר זאל איך עס נישט טון, אפשר זאל איך עס יא טון, דער נשמע איז געבליבן בהעלם, וואס איז געווארן למעשה בפועל? להוי פרוונקא, דער שליח וואס ער טוט עס למעשה בפועל. דאס איז אלץ פנחס, אבער ביי נשיא הדור, רש"י זאגט אין פרשת חוקת, פרשה וואס מ'האט געלערנט דעם שבת אין חוץ לארץ, חוקת בלק, זאגט רש"י הנשיא הוא הכל, דארפן זיין און זיינען פאראן ביידע עניינים בשלימותם. ביי פנחס איז געווען דער ענין פון נשמע, איז געווארן בהעלם, איז געווען די מעשה בפועל. ביים פריערדיגן רבין אלס א נשיא, נשיא הכל דארף זיין ביידע זאכן בשלימות, סיי דער נשמע און סיי דער נעשה.

דעריבער איז דאס אויך מודגש אין זיין נאמען יוסף יצחק, סיי די הכנה והמשכה פון נשמע וואס דאס איז יוסף ווי געזאגט יעצט, סיי די קבלת ההשפעה, און דער נעשה פון יצחק דער טאן ממש בפועל. און מ'האט געזען די ביידע עניינים בפועל ביי דעם בעל הגאולה והשמחה. דער רבי האט עס ארויסגעברענגט אין צוויי זאכן וואס מ'האט עס געזען ביים פריערדיגן רבין, ביידע עניינים. מסירות נפש אויף הפצת התורה והיהדות צווישן אלע סוגי סוגים אידן, קטנים און גדולים. איין זאך, בויען מקוואות, שיקן רבנים, שוחטים, מוהלים וכו', דארטן וואו זיי זענען נויטיג האט ער געשיקט, מען האט זיי געשיקט אויף מסירות נפש. דערנאך איז געווען אויך גרינדן חדרים פאר תינוקות של בית רבן, פאר לימוד אלף בית, שיקן מלמדים וכו', דאס איז דער עניין פון נעשה. און דער עניין פון פון מסירות נפש אויף הפצת התורה והיהדות, ביי אידן קטנים און גדולים, דאס געווען דער עניין פון בויען מקוואות און די אלע אנדערע זאכן, און אויך געווען דער עניין פון נעשה. ווי דאך אויך דער סדר הנהגה צו לערנען און מגלה זיין די טיפסטע עניינים אין נגלה דתורה און אין פנימיות התורה, ביז רזין דרזין, דאס דער ענין פון נשמע עס גייט ביידע זאכן עס גייט דעם ענין פון נשמע עס גייט דעם ענין פון לערנען פשוט מגלה זיין פנימיות התורה און רזין דרזין און צווייטן זייט די עבודה בפועל צו שיקן שלוחים אויף אלע אנדערע ערטער צו מאכן די אלע אנדערע זאכן אות יוד דאס גיט אויך א תוספת הסברה אין דעם שייכות פון דעם בעל הגאולה בשמו יוסף יצחק צו פנחס אויך א הוראה פאר יעדן איינעם בעבודתו בפועל מ'זאגט אז צום סוף שיחה קומט ארויס די הוראה דאס איז אין אות יוד אין דער הוראה דעם שייכות פונעם בעל הגאולה יוסף יצחק צו פנחס, וואס דאס לערנט אונז? ביי זיינע שלוחים האט דער רבי געמאנט און מאנט אויך איצט, עס זאל זיין חטוף ואכול חטוף ואישתי. די גמרא זאגט אין עירובין אז עס דארף זיין דער ענין פון חטוף ואכול חטוף, מאך נישט קיין חשבונות, וואס זאל איך טון, וואס זאל איך נישט טון, זאל איך זוכן גרעסערע זאכן, קלענערע זאכן, וואס ס'קומט דיר אין האנט, כאפ אריין און טו. וואס איז דאס? ער כאפט אן חשבון.

דארף ארויסגיין אין וועלט און פועל זיין אויף אידן צו מקיים זיין תורה און מצוות. אפילו אזא איינער וואס האט נאך נישט די ריכטיגע הכנה אויף דעם, עס פעלט אים נאך אין דעם נשמע פון די ענייני תורה און מצוות וואס ער דארף אויפטון אויף א צווייטן אידן, ס'פעלט אים, ער האט נאך נישט, דארף אבער ביי אים שוין זיין דער נעשה. א איד וואס ער האלט נאך אליין ער ווייסט נאך נישט, אבער ער ווייסט דעם ענין פון תפילין און ער לייגט תפילין, ער האט נאך נישט געלערנט, עס איז אים גייסט אנטון תפילין, דארף ער גיין אנטון תפילין מיט א צווייטן. דארף אבער ביי אים שוין זיין דער נעשה, דער ביטול און אוועקלייג פאר א צווייטן אידן, ווי דאס איז געווען ביי פנחס'ן, וואס ער האט זיך מוסר נפש געווען צו פועל זיין דעם ענין פון השיב את חמתי מעל בני ישראל. און אין דעם גופא, אין די זאך אליין, אין זיין פועל זיין אויף א צווייטן אידן, איז דער עיקר הדגשה אויף מעשה בפועל, ווייל המעשה הוא העיקר ווי ס'שטייט אין אבות פרק א', וואס איז אויך דער פסק ההלכה, דער רבי ברענגט אראפ דא א לשון פון תניא ריש פרק ל"ח, עס קומט אונז לערנען אז דער עיקר דארף זיין מעשה בפועל. טרעפסט א איד אין גאס פאר דו הייבסט אן לערנען מיט אים, עט ער נישט זען נאכאמאל, די ערשטע זאך כאפ אריין טו א מעשה בפועל, וואס דאס איז יצחק און פנחס, טון מעשה בפועל, די ד', טון די מעשה בפועל, לשון פונעם אלטן רעבן אין תניא, פסק ההלכה הערוכה בתלמוד ופוסקים. ס'איז א פסק הלכה וואס איז אזוי אויסגעשטעלט אין תלמוד און אין פוסקים. דהרהור לאו כדיבור דמי. הרהור טראכט מען, איינער וועט זאגן, אז שטאט ליינען קריאת שמע וועט ער טראכטן, ער טראכט וועגן שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שטייט דער לשון לאו כדיבור דמי. ואם קרא קריאת שמע במחשבתו ובלבו לבד, בכל כוח כוונתו, לא יצא. לא יצא ידי חובתו. וצריך לחזור ולקרות כולו. ואם הוציא בשפתיו, ולא כיון לבו, יצא ידי חובתו. קלארע ווערטער. א לשון פונעם אלטן רבין אין תניא פרק ל"ח. זעהן מיר פון דא, אז דער עיקר איז מעשה בפועל, מעשה בפועל. יצחק און פנחס. דאס איז די עבודה פונעם ד', וואס איז מעשה בפועל. במיוחד ווען מען געפינט זיך בסוף זמן הגלות אין דעם סיום דעקבתא דמשיחא, ס'איז נישטא קיין צייט צו ווארטן ביז ער וועט ביי זיך פועל זיין אויך דעם נשמע, מען דארף אריין כאפן חטוף ואכול חטוף ושתי, ווארום אט אט קומט משיח, וואס טוט מען דערווייל? מען גייט זיך זעצן טראכטן אז מען זעט א אידן און אים לערנען? דארף מען אויסנוצן יעדע רגע אויף דער עבודה במסירות נפש אויף נעשה. און נאכמער, וויבאלד ער טוט דאס בשליחות פון נשיא הדור, איז במילא אין זיין עבודה דא דער עניין פון נשמע. ער טוט דאך דאס בשליחות פון נשיא הדור, נשיא הדור איז דער פריערדיקער רבי יוסף יצחק, האט ער ביי אים אויך דעם עניין פון נשמע בחינת יוסף. בדוגמא ווי ביי פנחס וואס ער האט געזאגט מקובלני ממך, ער האט יא געהאט מקובלני ממך, כנ"ל וואס איז געווען דער עניין פון נשמע, בשעת ער פּועלט דעם ענין פֿון נעשה בײַ אַ צווייטן ייִדן, האָט אויך יענער דעם ענין פֿון נשמע. ער האָט דעם נשמע פֿון משה רבינו, פֿונעם נשיא הדור, פֿונעם פֿריִערדיקן רבין. בשעת ער גיט אַ צווייטן ייִדן דעם נעשה, גיט ער אים דעם נשמע אויך. והא ראיה, פּינחס וואָס האָט געהערט פֿון משה רבינו, איז געווען הבועל ארמית קנאים פּוגעין בו, און ער האָט געזאָגט קריינא דאיגרתּא איהו ליהוי פּרוונקא, דאָס וואָס ער האָט געטאָן, האָט ער אים געגעבן דעם נשמע אויך. דער רבי זאגט אין חצי ריבוע דאס איז אויכעט מרומז אין יצחק וואס איז ד' ווי געזאגט פריער יצחק איז ד' פעמים שם ב"ן ד' מיינט גלייכצייטיג אויך דעם מספר פון פיר אלע פיר נישט נאר דער פערדער אז ער איז כולל אין זיך די ג' שלפניו. לכאורה דאס קומט ביז יעצט, אז מ'דארף טון די ענין פון יצחק, און דער ד' איז דער ענין פון מעשה בפועל, און טון אין מעשה בפועל, טון, דאס איז דער עיקר. דער נשמע קען זיין בהעלם, און יענער וועט עס קריגן בהעלם אויכעט. יעצט דער רבי לייגט צו אין חצי ריבוע אסאך אסאך טיפער, אז ס'איז מרומז אויכעט אין יצחק איז מרומז אויכעט דער ענין פון די נשמה האיכרת, נישט נאר דער ענין פון נעשה. וואו זעט מען עס? ס'שטייט דער ד' פעמים שם ב"ן, ד' מיינט דעם נומבער פֿיר, וואס מיינט דאס? אלע פיר, סמיינט נישט נאר אז סדא דריי, די דריי איז די הכנה, און דער פערדער, ד' איז דער מעשה בפועל, נאר ד' איז נישט דער פערדער, ד' איז פיר, סווערן אלע צוזאמען ווערט איין מספר אז סווערט דער ענין פון פיר, אז ער איז כולל אין זיך די ג' שלפני זה אויכעט, ער האט אויך דעם נשמע מיט דעם נעשה. דער רבי לייגט צו אין הערה צוויי און זעכציק זייער געשמאק וואס איז ממש לערנט אונז וואס דאס איז, ועל דרך הענין די ספירת העומר. די ספירת העומר, שהמנין לא מספר סידורי. מען זאגט נישט היום יום שני לעומר, היום יום שלישי לעומר. אלא מספר הכולל. ווען ס'קומט צו דעם צווייטן טאג, דעם דריטן טאג, האב איך נישט דעם צווייטן טאג אין ספירה. כ'האב צוויי טעג אין ספירה. כ'האב דריי טעג אין ספירה. כ'האב פיר טעג אין ספירה. דער רבי זאגט דעם לשון, שני ימים און שלושה ימים. כ'האב אלע דריי טעג. ס'קומט צו ניין און פערציג, האב איך אלע ניין און פערציג טעג. נישט כ'האב דעם ניין און פערציגסטן טאג. אזוי דא אויך און דורך דעם דער רבי איז מסיים און דורך דעם און דורך דער עבודה איז מען זוכה צו דעם אז עס ווערט נתגלה אז עס ווערט נתגלה פנחס זה אליהו וואס ער איז מבשר ער איז מבשר הגאולה ער ברענגט אראפ אז רש"י זאגט עס אין בחוקותי וואס אויך זיין עבודה איז פארבונדן מיט ענין הנעשה

די פערטע גאולה איז פארבונדן מיט מספר ארבע, ער האט די געשמאק, ס'איז העכער פארבונדן, דער רבי לייגט צו אין זעקס און זעכציק, דער עצם פון ענין הגאולה קומט דורך עבודה במסירות נפש, דלמעלה מטעם ודעת, ווי ס'שטייט אין גמרא סנהדרין, משיח בא בהיסח הדעת.